טארן זיך נישט צוטיילן, פארוואס ווייל ס'איז שוין דא א חובת זימון, די גמרא גייט שוין פרעגן אז ס'איז טעקניקלי איז עס די זעלבע הלכה ווי די ערשטע משנה וואס האט אנגעהויבן מיט דעם פרק אויף דף מ ה עמוד א' אז שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן, וואס איז די חילוק? דארט זאגסטו חייבים לזמן און דא זאגסטו אינן רשאין ליחלק, ס'איז בשורש איז עס די זעלבע הלכה, און די גמרא גייט זאגן דריי נקודות וואס אונזער משנה איז מוסיף, וכן ד' וכן חמשה. קענען זיי זיך נישט צוטיילן ווייל לאמיר זאגן ביי ד' יא דריי בלייבן טאקע מיט א חובת זימון אבער דעי איין מענטש וואס ער טיילט זיך אפ דער פערדער ער האט דאך אויך א חובת זימון און ס'העלפט אים נישט דאס וואס די דריי זענען יוצא די מצוה און אבער ער בלייבט אן קיין זימון וכן חמשה אבער ו' נחלקין אויב איז עס זעקס און מ'וויל זיך צוטיילן קען מען יא ווייל יעדע חבורה בפני עצמה בלייבט מיט א חובת זימון עד עשרה. און די רעכט זיך צוטיילן איז ביז צען, אבער ועשרה אין נחלקין ווייל יעצט שוין דא א נייע חלות א חיוב א חיוב פון אלקינו און אויב צוטיילט מען זיך פינף און פינף אדער פיר און זעקס דריי און זיבן גייען ביידע חבורות פארלירן אלקינו איז די אין נחלקין בלייבט עד כ' ביז צוואנציג אבער ביי צוואנציג קען מען זיך יא צוטיילן, אזוי איז טאקע די מנהג אין שעניע, ס'האט זיך שוין געמאכט פארשידענע קאטאסטראפעס ווען ס'קומט צו שאלעשידעס און צוויי אידן האבן יארצייט וכדומה, איך האב עס נאכנישט געזען ערגעץ אנדערש, אבער דא איז יא די מנהג אז מען געט א צעטייל, איינער בענטשט אין פראנט איינער בענטשט אין די בעק, און ביידע קענען זאגן אלקינו ווייל איינמאל האסט צען וואס ענטפערן. סאו יא, די מצוה מן המובחר זאגן די פוסקים איז אז מ'זאל זיך טאקע נישט צוטיילן, באט ס'איז נאך אלץ דא א רשות. ס'איז נאך אלץ דא א רשות. אין אנדערע ווערטער, זעקס איז טאקע בעסער ווי צוויי מאל דריי, באט חז"ל געבן דיר א רעכט. פארוואס? אפשר טאקע פאר אזא מעשה איז אמאל פעלט זיך עס אויס. גיימער ווייטער. יא. שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד. צוויי חבורות וואס עסן אין די זעלבע הויז בזמן שמקצתן רואים אלו את אלו, אויב טייל פון די חבורות קענען זיך זען הרי אלו מצטרפין לזימון קענען זיי זיך מצרף זיין ואם לאו און אויב נישט איז אלו מזמנין לעצמן ואלו מזמנין לעצמן דארף יעדע חבורה בענטשן בפני עצמה פון רשי שפעטער גייט אויסזען אז וואס מיינט זיי זען זיך נישט זיי זען זיך נישט ווייל ס'איז דא א מחיצה וואס איז מפסיק אבער אויב זעט מען זיך יא קען מען זיך יא מצרף זיין, די פוסקים איז נישט קלאר וואס די מעלה פון זיך יא קענען מצרף זיין, ווייל למעשה זעהט אויס ואם לאו אלו מזמנין לעצמן ואלו מזמנין לעצמן, די ווארט איז נישט לאמיר זאגן עס זענען פינף און פינף און יעצט פארדין איך אלקינו, אפשר יא, באט על כל פנים עס האט מיר נישט אזוי אויסגעזעהן, איז אפשר איז פשוט א טעכנישע זאך, ווייל ווען צוויי חבורות בענטשן דארף מען צוויי כוסות, אמאל האט יעדע כוס אויסגעמאכט, אז איך שטעל צאם איין חבורה איז עס איין כוס, שפאר איך מיך א כוס, על כל פנים. כדי צו קענען מצרף זיין צוויי חבירות דארפן זיי זיך קענען זעהן, אז זיי קענען זיך נישט זעהן איז עס אלו מזמנין לעצמן ואלו מזמנין לעצמן, אין די ראשונים איז דא א גרויסע מחלוקת אויב די הלכה ארבעט אויך אויב די צווייטע חבורה האט נישט קיין חובת זימון בפני עצמה, לאמיר זאגן דא עסן פיר און דא עסן צוויי, איז די צווייטע חבורה האט דאך נישט בעצם אליין א חיוב צו דארט. ארבעט אויך אז איך קען עס מצרף זיין און זיי קענען זיך מיטכאפן מיט די ערשטע חבירה אדער ניין נאר דווקא ווען ביידע האבן שוין בפני עצמן א חובת החיוב פון דעם זיי האבן געגעסן אויף זייער פלאץ לאמיר זאגן דריי און דריי צו פיר און פיר צו כדומה דעמאלטס קען איך זיך מצרף זיין אבער די צירוף קען מיר נישט שאפן קיין נייע חיובים עס איז א גרויסע מחלוקת ס'איז שוין אונז מיר גייען ווייטער. יעצט קומט די. משנה צו א הלכה בפני עצמה וואס האט נישט קיין שייכות מיט די חיוב פון זימון, איז זאגט די משנה, אין מברכין על היין עד שיתן לתוכו מים דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים מברכין, א גרויסע מחלוקת, וואס טוט זיך אין יין מגתו, דאס איז רויע וויין, און דאס איז זייער שטארקע וויין, ס'איז כמעט אזוי ווי קאנסענטרעיטעד וויין, וואס דאס דארף איך נוצן און עס אויסמישן מיט וואסער, און די סדר איז געווען אז מען פלעגט לייגן א דריטל וויין און צוויי דריטל וואסער, איז וואס טוט זיך די שטארקע וויין אליין? איז טענה'ט רבי לעזער אז איין מברכין על היין אז דו קענסט נישט אויף דעם מאכן די ברכה פון בורא פרי הגפן און מ'באלד זעהן די גמרא וועלכע ברכה מ'מאכט יא איז דאס הייסט נאך נישט ס'איז נאך נישט נשתנה לעילויתא וואס די גאנצע סיבה בעצם איז דאך עס מי פירות בעצם איז דאך וויין אזוי ווי ארענדזש דזשוס, אזוי ווי סיי וועלכע אנדערע זאפט וואס איז מי פירות, די אריגינעלע ברכה דארף ווען זיין העץ, פארוואס זאג איך אז ס'איז יין און ס'האט א נייע ברכה פון הגפן, ווייל ס'איז נשתנה לעילויתא. טענה'ט יעצט ר' לעזער, ווען עס איז נשתנה לעילויתא נאכן מישן מיט וואסער, ס'ווערט א נייע מציאות פון געשמאקע וויין, ווילאנג ס'איז נאך דער קאנסענטרעיטעד וויין איז עס נישט נשתנה לעילויתא און די אריגינעלע ברכה בלייבט פון העץ, חכמים אומרים מברכים אז מ'קען שוין מאכן, די גמרא וועט שוין זאגן פארוואס, ווי קומט עס דא אריין, און מיר זעהן אין די גמרא אז למעשה האט עס יא א שייכות מיט די מצוה פון זימון, ווייל די גמרא גייט זאגן אז ווען ס'קומט צו בענטשן גייט יעדער איינער מודה זיין אז כ'דארף נעמען די גוטע וויין, בענטש נישט אויף קיין קאנצענטרעיטעד וויין, נאר נעם וויין וואס מ'האט שוין אויסגעמישט, פארוואס? ווייל ס'דא א ענין פון על הכוס זאל מען מברך זיין. מיט מצוה מן המובחר. ווען דיין שאלה איז וועלכע ברכה איך מאך, א מענטש וויל טרינקן, יא ער איז דארשטעריג ער וויל טרינקן, האב איך יעצט א שאלה מאך הגפן מאך העץ, אבער ווען עס קומט צו בוחר זיין פאר א כוס של מצוה, דארט זאג איך דיר נעם עס נישט און נעם דווקא טאקע די וויין וואס איז אויסגעמישט. גייען מיר צוריק צו די ערשטע פאל אין די משנה וואס איז געשטאנען אז דריי מענטשן וואס עסן טארן זיך נישט צוטיילן מאי קמשמע לן וואס איז די חידוש תנינא חדא זימנא אונז האבן עס געלערנט אין די ערשטע משנה פון דעם פרק אז שלושה שאכלו כאחד חייבין לזמן איז דא א חיוב זימון וואס קומסטו מיר יעצט דא צולייגן ענפערט די גמרא קמשמע לן כי הא דאמר ר' אבא אמר שמואל אז ג שישבו לאכול כאחד דריי מענטשן עסן זיצן צוזאמען און עסן ועדיין לא אכלו זיי האבן נאכנישט געגעסן קיין כזית מדמלמל אינן רשאין ליחלק טאר טארן זיי זיך נישט צוטיילן. פון די פריערדיגע משנה וואלט איך געוואלט מיינען די חובת הזימון געשענט נאר נאכדעם וואס אלע דריי האבן געגעסן א כזית. די חידוש פון אונזער משנה איז די עצם פאקט אז זיי האבן זיך צוזאמגעזעצט און זיי האבן אנגעהויבן עסן אפילו זיי האבן נאכנישט געגעסן קיין כזית. ס'איז שוין דא א חובת זימון לישנא אחרינא אמר רבי אבא אמר שמואל הכי קתני. דאס איז די חידוש פון אונזער משנה ג' שישבו לאכול כאחד, דריי מענטשן עסן צוזאמען אף על פי שכל אחד ואחד אוכל מככרו יעדער קומט יעדער עסט היימיש יעדער קומט זיך דא מיט זיין פעקל און עסט ארויס פון זיין ברויט, וואלט איך געוואלט מיינען אז ס'פעלט דא פון די הצטרפות, און איך קוק עס נישט אן ווי איין סעודה נאר ווען יעדער איינער עסט פונעם זעלבן מעניו, איז מיט דעם אלעם איז אינן רשאין ליחלק, און דאס איז די חידוש פון אונזער משנה אז דריי מענטשן וואס עסן צוזאמען ג' שאכלו כאחת אפילו די אכילה איז נישט פון זעלבן כיכר איז נאך אלץ אינן רשאין ליחלק, אי נמי א דריטע חידוש וואס אונז גיימער ארויסנעמען פון אונזער משנה כי הא דרב הונא דאמר רב הונא, דא דארף מען צולייגן אביסל קאפ. ג' שבאו מג' חבורות, דריי מענטשן וואס קומען פון דריי אנדערע חבורות איז אינן רשאין ליחלק, טארן און זיי האבן זיך דא צוזאמגעטראפן טארן זיי זיך נישט צעטיילן אמר רב חסדא האט געזאגט והוא שבאו מג' חבורות של ג' בני אדם פשט איז אזוי דא די דריי מענטשן וואס זיצן דא צוזאמען האבן בעצם נישט דא געגעסן נאר וואס דען זיי קומען פון דריי אנדערע חבורות וואס דארטן האבן זיי יא געגעסן און זייער חובת זימון איז מצד זייער פריערדיגע חבורה, זיי האבן זיך דארט צוזאמגעזעצט, פארוואס זיי זענען אוועקגעגאנגען זאגן אונז שוין די ראשונים, ווייל ס'האט זיך געמאכט א אונס וכדו', און ס'איז דא געוויסע וועגן וואס מ'טרעפט אין הלכה אז א חבורה קען צעפאלן, אבער די חובת זימון איז דא. יעצט האבן זיי זיך צוזאמגעזעצט, ס'איז הגם זיי האבן נישט דא געגעסן, ס'איז נישט דא דא די הצטרפות מצד די סעודה וואס זאל מחייב זיין בזימון, איז אבער דא עפעס א נייע חלות החיוב, יעדער איינער קומט מיט זיין אריגינעלע חיוב פון זימון, און מיין חובת זימון צוזאמען מיט מיין חבר'ס חובת זימון שאפט א הצטרפות, און דאס שאפט א נייע חיוב זימון פון אונז אלע דריי. ס'איז א הפלא'דיגע חידוש אז נישט נאר עסן צוזאמען שאפט א חיוב זימון, נאר א פריערדיגע חיוב זימון וואס יעדער איינער דא קעריד זיין פריערדיגע חיוב זימון שאפט א נייע חיוב זימון ווייל אונז זעמער אלע דריי צוזאמען. הפלא ופלא. אמר רבא, רבא לייגט באגרעניצונגען צו די הלכה ולא אמרן דאס איז נישט געזאגט געווארן, אלא דלא אקדימו הנך ואזמון עלייהו. יא, די פריערדיגע מענטש, די פריערדיגע חבורה זיי האבן טאקע מזמ, זיי האבן טאקע מזמן געווען פאר זיך, רש"י זאגט למשל זענען געווען פיר, און דער מענטש איז אוועק געגאנגען, ער איז געווען דער פערדער, איז ער איז שוין נישט דא, זיי האבן מזמן געווען פאר זיך, אבער זיי האבן אים נישט מצרף געווען, זיי האבן אים נישט מצרף געווען, שלעפט ער נאך אויף זיין אקסל זיין פריערדיגע חיוב זימון, ווייל ער האט זיך קיינמאל נישט מצרף געווען צו א חבורה זימון. ולא אמרן אלא דלא אקדימו הנך ואזמון עלייהו, מ'האט אים קיינמאל נישט מצרף בדוכתייהו, מ'האט אים קיינמאל נישט מצרף געווען צו א זימון, אבל אזמון עלייהו בדוכתייהו, לאמיר זאגן ער האט זיך אויפגעשטעלט צו גיין, זיי האבן אים נאכגעשריגן, אזוי ווי אונז האבן שוין געהאט די הלכה אז מ'קען נאכשרייען קוראין לו, איז מ'קען נאכשרייען און מזמנים עליו, און זיי האבן אים נאכגעשריגן און ער האט געענטפערט ברוך ומבורך, און אבער ער האט נישט געבענטשט די גאנצע, און יעצט קומט ער דא און ער וויל זיך מצרף זיין א זימון, די תירוץ איז אז ס'שוין פקע. איינמאל מ'האט אים גענוצט, יא דאס איז אזוי ווי א טיקעט וואס דו קענסט איינמאל נוצן, איינמאל מ'האט אים גענוצט פאר די פריערדיגע חבורה פאר די פריערדיגע זימון, איז הגם ער האט נאך נישט געבענטשט, קענסטו אים נישט דא נוצן און ס'שאפט זיך נישט קיין נייע חיוב, אבל אזמון עלייהו בדוכתייהו, צו לערנען ווי רשי, פארשטייט זיך אז דא טוט זיך טישן און בענק, אבער אונז פרוביר מיר דאס דורך צו גיין גלאט אזוי ווי רשי לערנט, אבל אזמון עלייהו בדוכתייהו, אויב האט מען אים שוין מצרף געווען לזימון, איז פרח זימון מינייהו איז שוין אוועקגעגאנגען זיין חיוב זימון, הגם ער האט נאך נישט געבענטשט און יעצט זיצט ער דא, מיט אנדערע צוויי אידן וואס האבן נאכנישט געבענטשט, שאפט זיך נישט קיין נייע חיוב זימון, אמר רבא מנא אמינא לה, ווי טרעף איך אזא יסוד פון פרח אז א חיוב קען אוועקפליען, דער מענטש האט א חיוב זימון, ער האט נאכנישט געבענטשט, ער זיצט דא מיט דריי מענטשן, אבער איך זאג ניין ס'איז שוין אוועקגעפלויגן, דתנן איך ברענג א ראי' פון א אנדערע הלכה, מטה שנגנבה חציה, א בעט וואס האלב דערפון האט מען געגנב'ט, או שאבדה חציה, אדער ס'איז פארלוירן געגאנגען האלב, אדער שחלקוה אחין, ברידערס האבן זיך צוטיילט או שותפין אדער שותפים, איז די ווארט פון די אלע סינעריאוס וואס די משנה געבט דא איז איין נקודה. די נקודה איז אז די בעט איז בדרך הטבע גייט מער נישט צוזאמגעשטעלט ווערן. ווען צוויי ברידערס צוטיילן זיך מיט א ירושה, ער באקומט איין חלק און ער באקומט דער אנדער חלק, די צוויי גייען נישט צוזאמען. ווען א זאך ווערט גע'גנב'עט, אין געווענליכע פעלער קומט עס נישט צוריק. סאו איך קען אננעמען אז איך האב נאר א האלבע בעט און די צווייטע האלב גייט מער קיינמאל נישט צוריקקומען. איז די הלכה טהורה אויב דער בעט האט געטראגן פון פריער א טומאה ווערט עס טהור ווייל די כלי איז א צובראכענע כלי עס האט שוין נישט קיין שם בעט א האלבע בעט איז שוין נישט קיין בעט און עס איז דאן אויב האב איך נאך א צד אז די פריערדיגע בעט גייט צוריק קומען גייט דאך עס צוריק ווערן א כלי בלייבט די אריגינעלע טומאה אז עס איז אויס כלי איז פקע די טומאה איז אוועק געפלויגן החזירוה אויב האט זיך אבער געמאכט. אז זיי האבן זיך יא צוזאמגעשטעלט האבן זיך איין ברודער האט אויסגעקויפט דעם צווייטן האט זיך געמאכט א חשבון וואס וואס גייט מיך די האלבע בעט העלפן לאמיך עס לאמיך אויסקויפן מיין ברודער כ'וועל האבן א גאנצע בעט כ'וועל עס קענען נוצן אין די סוכה איז החזירוה איז מקבלת טומאה מכאן ולהבא ס'איז צוריק א בעט און ס'קען יעצט מקבל טומאה זיין פון יעצט און ווייטער אבער די פריערדיגע טומאה קומט קיינמאל נישט צוריק ווייל דאס איז שוין געווען אין א מצב פון אויס בעט. איז די גמרא מדייק מכאן ולהבא אין עס קען נאר מקבל טומאה זיין פון יעצט ווייטער למפרע לא אלמא כיון דפלגוה איינמאל מען האט צוטיילט די בעט פרח לה טומאה מינה איז פופס די טומאה פליעט אוועק הכא נמי כיון דאזמון עלייהו מען האט מזמין געווען אויף אים און מען האט אים שוין גענוצט איז פרח זימון מינייהו איז אוועקגעפלויגן די חיוב זימון, און אפילו זיי האבן זיך יעצט צוזאמגעזעצט איז נישטא קיין נייע חיוב זימון, די ראשונים פרעגן שוין, עס איז נישט ממש קיין צושטעל דא, עס איז נישט קיין פרח, פשט איז אז די ער האט געהאט א חיוב זימון, מען האט אים מצרף געווען, האט ער יוצא געווען זיין חיוב, ס'האט גארנישט געדארפט, וואס זאל זיך יעצט שאפן א נייע חיוב, פארוואס זאל זיך שאפן א נייע חיוב, ער האט נישט דא געגעסן, דארט, דארט איז יא דא א דין פרח, דארט האב איך געהאט א טומאה, עס איז נישט געווען בעצם גארנישט וואס זאל. וואס ער איז נישט געגאנגען מקווה, מען האט נישט געטובלט די כלי, דארט איז יא דא א דין פרח, סאו וואס די צאמשטעל? א ראשונישע שמועס. גייען מיר ווייטער. איז געשטאנען אין די משנה אז ב' חבורות איז דא א חילוק אויב קען מען זיך זעהן קענען זיי זיך מצרף זיין לזימון אויב קען מען זיך נישט זעהן קען מען זיך נישט מצרף זיין לזימון האמיר דא א ברייתא ברייתא קומט צולייגן תנא אם יש שמש ביניהם שמש מצרפן אויב די זעלבע וועיטער איז מצרף די צוויי טישן אפילו ס'איז דא א מחיצה וואס איז מפסיק ווי קען זיין א גוטע ביישפיל? אפשר אין א רעסטוראנט נישטא קיין מחיצות? אפשר אין א שבת'דיגע האטעל? איינער גייט צו די ראלי און לכאורה איז דאך דא אזאלכע מחיצות און ער האט נאר צו ער קומט ער מיט זיין בחור ער האט נישט קיין זימון יא אבער נעקסטן טיר זיצט נאך איינער איז ווייל ס'איז די זעלבע וועיטער וואס איז זיי ביידע מצרף איז הגם הגם מען קען זיך נישט זעהן, ס'איז דא א מחיצה, ס'איז צוויי באזונדערע סעודות, צוויי באזונדערע חבורות, איז די שמש איז מצרפן, אז מ'קען זיך מצרף זיין מזומן. גייען מיר ווייטער אין מברכין על היין, און דא גייען מיר צו די מחלוקת וואס מ'האט געהאט צווישן רבי אליעזר און די חכמים וועלכע ברכה מאכט מען אויף די קאנצענטרעיטעד רוי וויין וואס כ'האב נאכנישט אויסגעמישט מיט וואסער, גייען מיר האבן א ברייתא וואס גייט עס אביסל ברייטער אויסשמועסן, תנו רבנן רבנן האבן געלערנט יין. וויין, עד שלא נתן לתוכו מים, ווילאנג איך לייג נישט אריין קיין וואסער אין מברכין עליו בורא פרי הגפן, קען איך נישט מאכן קיין בורא פרי הגפן ווייל איך קוק עס נאכנישט אן אז עס איז נשתבח געווארן לעילויא עס איז נאכנישט קיין וויין, אלא בורא פרי העץ, איך קוק עס אן ווי סתם מי פירות און איך מאך דערויף די ברכה פון בורא פרי העץ, אבער דא דא אן אנדערע חידוש דין אבער נוטלין ממנו לידיים, איך קען עס נוצן זיך צו וואשן די הענט, איז רשי ברענגט צוויי גרסאות אונז וועמיר לערנען אזוי ווי אונזער גרסה, ונוטלין ממנו לידיים, איך קען עס נוצן זיך צו וואשן די הענט, פארוואס עס האט א שם מים, מי פירות, איז ווי רשי לערנט אין די גרסה, קען איך נוצן פאר נטילת ידיים, ווייל נטילת ידיים איז אלעס וואס גייט אריין אין די ווארט מי, מים, און מי פירות איז אויך מים. ממילא ווילאנג ס'הייסט נאכנישט יין, ס'איז נאכנישט נשתבח לעילויא, קען איך עס נוצן פאר נטילת ידיים. אבער משנתן לתוכו מים, איינמאל איך האב אריינגעלייגט וואסער, יעצט ווערט עס וויין, איז מברכין עליו בורא פרי הגפן, יעצט קען איך מאכן א גפן ואין נוטלין ממנו לידיים, און איך קען, ס'איז שוין נישט קיין מים, ס'איז יין. קען איך עס שוין נישט נוצן פאר נטילת ידיים דברי רבי אליעזר, דאס איז תנא קמא אין אונזער משנה, וחכמים אומרים, חכמים דינגען זיך און זאגן בין כך ובין כך מברכין עליו בורא פרי הגפן, אפילו פאר איך האב אריינגעמישט וואסער קען איך שוין מאכן א בורא פרי הגפן ואין נוטלין ממנו ממנו לידיים, איך קען קיינמאל נישט נוצן וויין, איך קען קיינמאל נישט נוצן וויין פאר נטילת ידיים ווייל איך קוק עס נישט אן ווי מי פירות, ס'האט אייביג דעם שם יין. למעשה קען אויך נישט טרינקן. די גמרא גייט שוין רעדן דערפון. כמאן אזלא. כמאן אזלא, לייגט יעצט די גמרא עפעס צו. כמאן אזלא הא דאמר שמואל. ווי וועם גייט דאס אז שמואל האט געזאגט עושה אדם כל צרכיו בפת. א מענטש קען נוצן פת נישט נאר אויף צו עסן, ער קען עס ער קען זיך אויך. ס'איז נישט אזוי קלאר, און מ'וועט באלד זען אפשר איך אויסרעדן א תוספות וואס די עושה אדם כל צרכיו בפת. אבער על כל פנים ס'איז דא עפעס א געוויסע היתר פון פון נוצן פת נישט נאר אויף די געווענליכע וועג פון עסן פת, כמאן דאס קומט אויס כר' אליעזר, ר' אליעזר זאגט דאך דא א מורא'דיגע חידוש אז וואס, אז כ'קען נוצן וויין, וויין איז אוכלין, און ער זאגט א חידוש כ'קען עס נוצן לנטילת ידיים, זעהסט אז כ'קען ארויסנעמען א השתמשות פון עסן אפילו נישט ממש בדרך אכילה, פארוואס ווייל ווילאנג איך האב הנאה דערפון קוק איך עס נישט אן ווי א ביזוי אוכלין, די זעלבע זאך גייט זיין געוויסע השתמשות'ן פון פת. וואס איך גיי קענען ארויס נעמען און איך גיי עס נישט אנקוקן ווי ביזוי אוכלין. אמר רבי יוסי בר חנינא, דאס האבן מיר אויסגערעדט אין די משנה אז מודים חכמים לרבי אליעזר, די חכמים וואס זאגן אז איך מאך א בורא פרי הגפן אפילו אויף וויין וואס האט נישט קיין וואסער, זענען זיי אבער מודה אז אז וואס? בכוס של ברכה, ווען עס קומט צו א כוס פון בענטשן שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מים, איז בענטש נישט אויף א כוס של יין. ווילאנג ס'האט נישט קיין וואסער מאי טעמא רבי אושעיא בעינן מצוה מן המובחר, אוודאי אז ס'איז א שוואכע קוואליטעט וויין, ס'איז קוים קוים קוים וואס מ'קען עס טרינקן, גענוג אז ס'איז ראוי לברכה, אבער למצוה מן המובחר זאלסטו עס נישט נעמען, פרעגט אונז די גמרא ר' ניישטיינס קשיא, ורבנן למאי חזי, וואס טו איך מיט די וויין, ווי קענסטו מאכן א גפן, כ'קען דאך גארנישט, ס'איז נישט קיין וויין, ס'איז גארנישט, כ'קען עס קוים אראפטרינקן. כ'מיין בעצם די קשיא, איך האב מיך געמוטשעט ביים פארקוקן אז די קשיא איז אויך וואס מאכסטו א בורא פרי העץ. פרעגסט מיך ורבנן למאי חזי, די רבנן זאגן אז ס'איז א גפן, יא? איז למאי חזי, ווי קענסטו מאכן א גפן, ס'איז נאך נישט קיין וויין, און וואס איז מיט די העץ? תירוץ איז אפשר העץ איז די באר נישט אזוי הויך, ס'איז יעדע זאך וואס איז על כל פנים ראוי לאכילה, אבער עס צו רופן יין? ווי זעסטו איך נעם דערפון ארויס א שטאם? די גמרא גייט זאגן איך נעם ארויס דערפון א השתמשות של יין, שוין זען. ורבנן למאי חזי, ווי נוצט עס פאר וויין? ווי נוצט עס פאר די צורך פון וויין? סתם עס צו נוצן ווי א קאנצענטרעיט? אפשר דאס קען מען נאך. ורבנן למאי, אמר רבי זירא חזי לקורייטי, די ראשונים מוטשען זיך פונקטליך וואס די קורייטי איז, ס'איז לכאורה עפעס אזא מין זאך וואס מ'האט געדארפט פאר מעדעצין, און די ווארט איז דא אזוי, ווען איך מיש עס אויס מיט וואסער ווערט עס א נייע יצירה, ס'ווערט א בעלענס, ס'ווערט א בעלענס טרינק, און רבי אליעזר טענה'ט, ווילאנג איך האב נישט די נייע יצירה, וואס געשענט נאכן מישן צווישן יין און מים, הייסט עס נישט קיין הגפן, ס'הייסט נישט קיין יין, איז די חכמים האלטן אז ס'איז נישט אזוי, ס'איז דא א געוויסע השתמשות וואס מ'קען ארויס נעמען דערפון, איך גיס עס צו אין א קורייטי און ס'איז אזא רפואה דרינק, און דארט ס'ווערט נישט א נייע יצירה, ס'איז פשוט ס'איז דאס איז די דאס איז די קורייטי דרינק, די שארפע וויין מיט נאך עפעס וואס מאכט עס אביסל גרינגער עס אראפצוטרינקן, אבער ס'איז נישט קיין נייע יצירה, ס'איז איינמאל אין זיין יעצטיגע ארגינעלע צורה קען איך עס נוצן בתורת יין, הגם איך דארף עפעס אריינלייגן, הייסט עס שוין גענוג זאל זיין הגפן. מאכט סענס? יא. גייען מיר ווייטער. תנו רבנן, א אינטערעסאנטע גמרא, ד' דברים נאמרו בפת, ס'דא פיר הלכות וואס זענען נוגע פאר ברויט. איינס, און אלע זענען געבויט אויף די זעלבע יסוד, אז מ'טאר נישט מזלזל זיין, אז מ'טאר נישט מזלזל זיין בכבוד הפת, און מיט מיט אלס ביזוי אוכלין און וכו', איז ד' דברים נאמרו בפת, איינס אין מניחין בשר חי על הפת, לייג נישט קיין, תוס' איז דא די גרסה אז אין חותכין, שנייד נישט קיין רויע פלייש איבער אויף ברויט, וועגן די ברויט גייט ווערן מאוס פון די פון די זאפט פון די פלייש, ס'איז עפעס אומבאטעמט, ואין מעבירין כוס מלא על הפת, טראג נישט אריבער א כוס, קען זיך איבערגיסן און די פת וועט ווערן נאס, ואין זורקין את הפת, דאס איז סתם אזוי, די עצם זריקה, דו נעמסט פת און דו ווארפסט דיך דערמיט, דאס איז עפעס א זלזול אין די פת, אפילו ס'ווערט נישט שמוציג, אזוי זעט אויס די ווארט דא, איז ואין סומכין את הקערה בפת, האסט עפעס א טעלער פון זופ וואס שטייט נישט גראד, נוץ נישט די פת זאל אויסגראדן דעם טעלער, ווייל ס'קען, נאכאמאל ווייל ס'קען ווערן נאס, ווייל די קערה קען אראפטראפן. אמימר ומר זוטרא, פארציילט די גמרא א מעשה, אמימר ומר זוטרא ורב אשי כרכו ריפתא בהדי הדדי, זיי האבן געגעסן ברויט, איין נקודה וואס מ'דארף אויסשמועסן, וויאזוי שטימט עס מיט די עושה אדם כל צרכיו בפת? תוס' האט א שמועס דערוועגן, איך בין נישט דורך געהעריג גאנץ תוס', איך מיין די פאנטש ליין איז אז לויט די, אונז געבן יעצט שטרענגע רעסטריקשאנס וואס מ'טאר נישט טון מיט פת, יא, און נאכדעם זאגסטו עושה אדם כל צרכיו בפת, כ'מיין תוס' ווארט איז אז איך קען עס נוצן אזוי ווי כ'מוז עס נישט עסן לכשלעצמו, איך קען עס נוצן צו עסן אנדערע זאכן אויך, דאס זאל זיין אזוי ווי מיין לעפל, אזוי ווי א קרעקער פאר די הערינג, אזוי מיין איך, קען זיין כ'מאך א טעות, אבער אונז מיר גייען ווייטער. פארציילט די גמרא א מעשה, אינטערעסאנטע מעשה, מ'דארף עס מדייק זיין די גרסאות דא, אמימר ומר זוטרא ורב אשי, דריי הייליגע אמוראים, כרכו ריפתא בהדי הדדי, זיי האבן געגעסן ברויט צוזאמען,

ער פארציילט ער הייבט אן א מעשה מ'האט אריין געברענגט תמרים ורימונים און ער ענדיגט מיט די מעשה אז מ'האט געווארפן פלייש און אויך פון די המשך הגמרא זעט אויס מ'רעדט פון תמרים ורימונים נישט פון די פלייש ווי די פלייש איז אריין געוואקסן ס'איז דא וואס טוישן די גרסה פון דסתנא צו רימוני און ס'איז דא וואס זאגן אז ס'איז דא וואס זאגן אז די פלייש כאפט רש"י אן נאר למשל בעלמא אזוי ווי א מנה של בשר איז א געוויסע סארט

אונז האבן דאך געלערנט אין א ברייתא מען טאר נישט ווארפן קיין עסן, ענפערט ער ההיא בפת, דארט רעדט מען נאר פון ברויט, ההיא בפת תניא, מען רעדט פון ברויט, אבער אנדערע זאכן מעג מען ווארפן, פרעגט ער פון די אנדערע ברייתא והתניא כשם שאין זורקין את הפת, כך אין זורקין את האוכלין, אז אנדערע מאכלים זענען צוגעגליכן צו פת און מען טאר גארנישט ווארפן, אמר ליה, והתניא איך וועל ברענגען א פארקערטע ברייתא, אף על פי שאין זורקין את הפת, אפילו מען ווארפט, מען מעג נישט ווארפן קיין עסן, אבל זורקין את האוכלין. סתם עסן מעג מען יא, סאו לכאורה אונז האבן דא דריי ברייתות אונז ווייסן נישט וויאזוי מען מאכט סענס דערפון, אונז האמער א ברייתא אז אין זורקין את האוכלין וואס איז ההיא בפת, מען טאר נישט ווארפן קיין פת, אונז האמער איין ברייתא וואס זאגט אז אנדערע עסן איז אזוי ווי פת, אונז האמער א אנדערע ברייתא וואס זאגט אנדערע עסן איז נישט ווי פת, וואס גייט דא פאר? מאכט די גמרא א חילוק. אלא לא קשיא הא במידי דממאיס, ס'איז דא א זאך וואס ווערט מיס ווען איך ווארף עס, דעמאלטס זאג איך עס איז אזוי ווי פת און איך טאר עס נישט ווארפן, הא במידי דלא ממאיס, ס'איז א רימון וואס קומט א שיינעם שאלאכץ, ס'איז אדער ווי רש"י זאגט ס'איז קשה, ס'איז הארט, נישט קיין געקאכטע זאך, אז איך ווארף עס איז געשען אזוי ווי די רבי ווארפט שמחת תורה עפל, ס'איז די עפל ווערט עפעס ממאיס? ס'ווערט נישט ממאיס, איז פשט איז אזוי, פת טאר איך קיינמאל נישט ווארפן, פארוואס? ווייל פת איז א חשוב'ע זאך, אדער ווייל פת וועט אייביג ווערן נמאס, וואטעווער די סברא איז, צו וויסן וואס איז גלייך צו פת, און וואס איז אנדערש ווי פת? קוק, גייט עס ווערן ממאיס, גייט עס האבן די הלכה ווי פת און מען טאר נישט, און גייט עס נישט ווערן ממאיס, מעג מען יא, ווייל איך פארשטיי זייער גוט פארוואס זיי האבן געווארפן די פרוכט, ווייל ס'ווערט נישט ממאיס, איינמאל מ'הייבט אן רעדן פון פלייש ווערט א פראבלעם, פלייש ווערט דאך יא ממאיס, דארף מען אויפקומען מיט היכי תמצא'ס, ס'ווערט קאמפליצירט, גיי מיר ווייטער. כ'בין שוין כמעט פערטיג. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט ממשיכין יין בצינורות לפני חתן ולפני כלה, ס'איז געווען אזא מנהג אז מ'פלעגט לאזן גיסן פייפס פון וויין, און רש"י זאגט א אינטערעסאנטע לשון, כ'דענק עס נאר נישט אויסענווענדיג, משום סימן טוב, פאר א סימן טוב, איז ואין כאן משום בזיון והפסד, שמקבלין אותו בראש פי הצינור בכלי, למעשה האט מען נישט אויסגעגאסן די וויין אויפן פלאר, ס'איז נאך אלץ א זלזול, וויין האלט מען אין א פלעשל מיט דרך ארץ, מען הייבט אן גיסן וויין נעמט עס אוועק פון די קוואליטעט פון די וויין. ס'איז דא אינטערעסאנטע בן יהוידע דא, האב איך געהערט איינעם אויסרעדן, וואס איז סתם אזוי גוט צו געדענקן, אמאל איינער דארף רעדן ביי א שבע ברכות קען ער נוצן די גמרא. אז פארוואס גיסט מען וויין, וויין ווי עלטער ס'ווערט ווערט עס משובח יותר, סאו מ'וויל אויסלערנען פאר חתן כלה אז שלום בית איז פארקערט, מענטשן מיינען אז אנהייב איז די זאך און שפעטער שוין, ניין, א אמת'ע שלום בית איז א זאך וואס ס'ווערט אלץ בעסער און בעסער, אפשר וועגן דעם זאגט מען ענבי הגפן, וואס עפעס ענבי הגפן, קענסט דאך זאגן עפעס אנדערש, ענבי הגפן בענבי הגפן איז דבר נאה ומתקבל ווען ס'האט די תכונה פון וויין אז ס'ווערט אלץ בעסער און בעסער, און האמיר שוין א פערטיגע דרשה, גיימער ווייטער. ווייטער איז ממשיכין יין בצנורות לפני חתן ולפני כלה און ס'הייסט נישט קיין ביזוי אוכלים וזורקין לפניהם קליות ואגוזים, מ'קען, אמאל האט מען אויך געווארפן פעקלעך, מ'פלעגט ווארפן אנשטאטס קאנפעטי האט מען געווארפן קליות ואגוזים, ניסלעך און געבראטענע זאנגען, דאס איז דווקא בימות החמה, אבער לא בימות הגשמים, ווינטער איז דא זייער אסאך בלאטע, גייט עס ווערן קאליע, עס גייט ווערן קאליע מעג איך עס נישט טון. אבל לא גלוסקאות ווען ס'קומט צו די קליינע בארכעלעך די קליינע לחמים די קליינע ברויטלעך און לא בימות החמה ולא בימות הגשמים די ברייתא שטימט ממש ווי אונזער ברייתא וויין קען איך גיסן ווייל ס'ווערט נישט מאוס און די אנדערע זאך קליות ואגוזים ווענדט זיך ווערט עס מאוס קען איך נישט ווערט עס נישט מאוס קען איך יא ברויט קען איך קיינמאל נישט. מילא שטימט עס געוואלדיג. מ'איז שוין כמעט פערטיג, אמר רב יהודה, איך שלעפ אביסל, נאך צוויי מינוט, אמר רב יהודה, שכח, ס'איז א וויכטיגע הלכה, והכניס אוכלין לתוך פיו, א הלכה וואס איז נוגע א יעדן טאג, א מענטש לייגט אריין עסן אין זיין מויל, און ער האט פארגעסן, ער האט נישט געמאכט קיין ברכה, איז איז מסלקן לצד אחד, רוקט ער עס אין א זייט, ער לייגט עס אריין אין זיין באק. ומברך און ער מאכט א ברכה, גייט די גמרא ברענגען דריי ברייתות, תני חדא בולען, שלינג עס אראפ, פארוואס? ווייל כ'האב מורא די עסן גייט קאליע גיין, און שוין האסט נישט געמאכט קיין ברכה, אה אז דו עסט ווייטער וועסטו מאכן א ברכה פאר דו עסט ווייטער, אבער האסט א רעכט עס אויסצושלינגען, תניא אידך פולטן, שפיי עס אויס, תניא אידך מסלקן, אזוי ווי אונזער ברייתא, לייג עס אין א זייט, וואס גייט דא פאר, דו געבסט מיך דריי עצות אויף די זעלבע פראבלעם, וועלכע זאל איך טון? ענטפערט די גמרא לא קשיא, דתניא בולען, שלינג עס אראפ, איז במשק. משקין קען איך עס נישט אויסשפייען ווייל ס'ווערט מאוס עס צוריק צו נעמען אין מויל. כ'קען עס נישט רוקן א זייט ווייל משקין איז נישט קיין זאך וואס מ'רוקט אין א זייט, ס'איז נישט קיין קענדי. מילא חזל געבן דיר א רעכט, שלינג עס אראפ, בכדי זאלסט נישט דארפן מבזה זיין די אוכל, זאלסט נישט דארפן מפסיד זיין. והא דתניא פולטן, שפיי עס אויס, במידי דלא ממאיס, א מענטש עסט א קענדי און נעמט עס ארויס און ער קען עס צוריק לייגן, והא דתניא מסלקן, ער זאל עס לייגן אין די זייט, איז במידי דממאיס, עס איז נישט קיין משקה. אבער אויב נעם איך עס ארויס גייט עס מיאוס ווערן מילא לייג עס אין א זייט, פרעגט די גמרא במידי דלא ממאיס, איינמאל האסט די עצה פון רוקן אין א זייט, אפילו א זאך וואס ווערט נישט מיאוס, נמי לסלקינהו, וואס הייסטו מיר עס אויסשפייען לייג עס אין א זייט, נמי לסלקינהו לצד אחד וליברך אזוי זאל איך מאכן א ברכה, וואס דארפסטו די דריטע עצה פון פולטן? די תירוץ איז, תרגמא ר' יוסף, ר' יצחק קסקסאה, קמיה דר' יוסי בר אבין, משמיה דרבי יוחנן, משום שנאמר שטייט אין פסוק ימלא פי תהלתך, אז א מענטש ווען ער לויבט דעם אייבערשטן דארף עס זיין מיט א גאנצן מויל, מיט א ריינעם מויל, מיט א מיט א מויל וואס האט נישט גארנישט אינעווענדיג, וועגן דעם די בעסטע און די לכתחילה'דיגסטע עצה איז אינגאנצן ארויסנעמען די עסן, במקום וואס איך קען נישט, דארף איך אויך אויפקומען מיט אלטערנעטיוו עצות, דעמאלטס געב איך דיר די אנדערע צוויי עצות, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.